אלטער רבי ברענגט וואס שטייט אין גמרא אז אין התינוק יודע לקרות אבא עד ש עד שיטעום טעם דגן אז א קינד ווען ווען ווען הייבט אן א קינד וויסן און און ווען דערוויסט דאס איז אויף פעידזש דא יג ג עמוד בית מערסטנס וועלן זיי נישט געווען די לעצטע וואך, אה דו ביסט יא געווען די לעצטע וואך, אקעי, איז פאר די וואס זענען נישט געווען איז פשוט צו פארשטיין וואס ס'רעדט זיך, דער אלטער רבי זאגט אז א קינד בשעת א קינד עסט דגן יעמאלט דערוויסט ער זיך יעמאלט הייבט אן רופן טאטע, און דער אלטער רבי רעדט א תינוק איין יאר אלט, א האלב יאר אלט, בשעת ער זאגט טאטע, נישט וואס ער פארשטייט, נישט ער זאגט די ווארט טאטע ווייל ער האט א הבנה והשגה אז דאס איז דער מענטש פון וואנעט ער שטאמט. א קינד זאגט טאטע, א תינוק זאגט טאטע נישט דערפאר וואס ער האט א ידיעה, א הבנה והשגה, ער באגרייפט דעם חשבון פארוואס יענער איז זיין טאטע. ער זאגט אבער ער פילט, ער פילט אז יענער איז זיין טאטע, ס'איז נישט קיין געפיל פון טעם ודעת. ס'איז א געפיל וואס איז העכער פון טעם, העכער פון פארשטאנד, ס'איז נישט פון פארשטאנד, אבער אף על פי כן, ס'הייסט ער פארשטייט, ער האט נישט קיין פארשטאנד אין דעם, אבער אף על פי כן איז ער פארבונדן, פילט ער א קישור נפשי מיט דעם טאטן, ער שטרעבט זיך צו אים, ער פילט אז זיין נפש איז, דער פארבונד פון זיין נפש מיט די נפש פון זיין טאטע איז זייער א שטארקער פארבונד, הגם אז ער האט נישט קיין השגה אין זיין יחס מיט יענע מענטשן. דאס, און דאס ווערט אויפגעטאן דורך טעם דגן. דער אלטער רבי האט א גאנצע אריכות אז ס'איז פאראן דאס וואס מ'ד, וואס אז אז אין וועלט, ס'איז פאראן אין עולמות, ס'איז פאראן אין נבראים, איז פאראן צוויי סארטן נבראים, ס'איז פאראן נבראים וואס זענען פארבונדן מיט תיקון, און נבראים וואס זענען פארבונדן מיט תוהו. און דער חילוק הכללי אין דעם איז, צי, כ'מיין ס'איז אביסל שווערליך, איך רעד אביסל מיט איינעם וואס איז נישט געווען דא, מען האט גערעדט וועגן די פרטים די לעצטע צוויי וואכן, דערפאר איז אביסל, אבער על כל פנים די נקודה וואס מען דארף וויסן איז אז ס'איז פאראן אין מציאות, ס'איז פאראן א מציאות וואס דער אלוקות איז ביי אים אויסגעמאסטן לפי כלים, לפי זיינע מושגים, לפי זיין מציאות, א מענטש האט פארשטאנד למשל, צו ער האט א הארץ געפיל, איז ווי נעמט ער אלוקות, ער נעמט אלוקות בהתאם לויט זיין מציאות. וויפיל זיין שכל קען פארשטיין אזוי נעמט ער געטליכקייט לפי זיין פארשטאנד, צו לפי זיין געפיל, דאס ווערט אנגערופן עולם התיקון, די אורות, די גילויי אלוקות וואס א מענטש האט איז לפי ערך זיינע כלים לפי ערך די מציאות, יעדער נברא האט זיך זיין נאטור, האט זיך זיין מציאות, האט זיך זיין כאראקטער, און אלוקות איז זיך מתלבש אין דער מציאות, בהתאם מיט דער מציאות, אז דער מציאות נעמט אריין אין זיך אלוקות, א מענטש האט א שכל און מיט שכל פארשטייט געטליכקייט. און נעמט ער אלוקות לפי בהתאם מיט זיין מציאות, לפי בהתאם מיט זיין מיט זיין כאראקטער, דאס ווערט אנגערופען תיקון, אז דער אור איז מתיישב בכלי, על דרך וואס איינער א רב גיבט צו פארשטיין א שכל צו א תלמיד, און דער תלמיד פארשטייט וואס דער רב זאגט, איז דער תלמיד נעמט אריין אין זיך דער אור וואס איז דער תוכן וואס דער רב זאגט, רב שלום זיך וואס פארט, גענוג ספרים דא, איז דער תא דער רב וואס דער וואס דער דער שכל וואס דער רב זאגט צו זיין תלמיד ווערט נתקבל ביי דער תלמיד פארשטייט עס, דער תלמיד נעמט עס אריין אין זיך. דער אור ווערט מתלבש אין דעם כלי. דאס ווערט אנגערופן תיקון, דער אור איז מתלבש אין דעם כלי, בשעת דער אור איז מתלבש אין דער כלי, איז דער אור, איז דער אור, דער גילוי, אלעמאל מוגבל לפי ערך דעם כלי. א מענטש איז דאך א מוגבל, א מענטש איז, א מענטש איז טבע, א מענטש האט דאך א נאטור, דער הגדרה פון נאטור איז וואס איז א געוויסער מדידה והגבלה, א געוויסער אויסגעמעסטקייט, א מענטש האט וויפיל שכל ער האט, וויפיל געפיל ער האט, ס'איז א מוגבל, ס'איז א אויסגעמאסטענע זאך, וויפיל וויפיל געפיל א מענטש האט, וויפיל פארשטאנד ער האט, און אין דעם אויסגעמאסטענע זאך קומט אן, פילט ער געטליכקייט, פילט ער, ווי פילט ער געטליכקייט? לפי אופן וויפיל זיין קאפ ארבעט, ווי וויפיל ער קען פארשטיין, לפי ערך זיין מציאות. דאס איז אנגערופן תיקון. דערנאך איז פאראן תוהו תוהו די פשט אז ס'לייכט אין דער כלי אזא מין סארט אור וואס איז העכער פון התלב, וואס איז בעצם העכער פון התלבשות. אזוי ווי דער אייבישטער בעצם איז אין סוף, דער אייבישטער איז בלי גבול, איז וואו קען זיך הערן איז איז א מענטש וואס איז פארבונדען מיט תיקון און פארשטאנד אז דער אור זאל זיך נתלבש ווערן אין כלים אז דער אלוקות זאל זאל זאלן אנקומען טאקע אין מיר און איך זאל עס קענען פארנעמען בפנימיות זאל עס קענען פארשטיין און באגרייפן איז נעם איך נאר אלוקות אלוקות שטייט אין הגבלה אבער נעמען די בלי גבול פון אלוקות דאס קען איך נישט

און וואל און און דאס איז פארבונדען אויכעט אין אין אין אונזערע וועלט איז פארבונדען מיט מענטשן צו צו דומם צומח חי און דומם צומח חי דאס שפיגלט זיך אפ אז אין דומם צומח חי איז פאראן ביי זיי פאראן כוחות וואס איז נישט קיין אויסגעמאסטענע כוחות די גבורה פון אן ארי' איז נישט קיין אויס אויסגעמאסטענע כח מה שאין כן ביי א מענטשן איז זיינע כוחות אויסגעמאסטן מער פארוואסערט מער מלובש לויט זיינע כלים. דאס זאגט דער אלטער רבי, די שורש ענין פארוואס איז דאס ווייל די נבראים די דומם צומח חי זענען מושרש אין עולם התוהו, זענען מושרש אין אזא מין סארט וועלט וואס דער אור, דער בלי גבול פון דער אור באלייכט, לייכט אין דעם כלי הגם אז דער אור איז נישט לפי ערך דעם כלי, ממילא לייכט עס טאקע נישט בפנימיות. אבער וואס פאר א ענין לייכט? ס'לייכט ענין וואס איז העכער פון התלבשות, העכער פון העכער פון קענען אנטאפן, העכער עס איז נישט ס'איז א לייכט וואס איז העכער פון קענען אנטאפן אין א אין א מ'קען עס באגרייפן מיט שכל. ס'איז א געפיל, ס'איז א געפיל. דער כלי פילט דער געפיל און נישט די זאך אליין, די זאך אליין איז דער דער אייבישטער וואס ער איז אין סוף, דער כלי דער נברא איז מקבל און פילט, ער האט א ער האט א געפיל אין א ענין וואס ער האט נישט קיין תפיסה אין דעם, א ענין וואס איז נישט נישט קיין פארשטאנדיגע זאך. ער האט ארויפגעברענגט א דוגמא בשעת א קינד זאגט טאטע, בשעת א קינד איז א צוויי יאר אלט און ער זאגט טאטע האט ער א, וואס מיינט ער ווען ער זאגט טאטע? וואס טראכט ער ווען ער זאגט טאטע? ער ווייסט אז דער מענטש קומט אז ער קומט פון דער מענטש, און וואס זאגט ער טאטע? וואס מיינט די ווארט טאטע? אבער ער האט א געפיל אין טאטע. דאס איז נישט יעדע זאך וואס א מענטש, נישט יעדע געפיל וואס א מענטש האט איז א שכל'דיגע אויסגעטייטשטע געפיל, ס'איז נישט גענוי ס'איז, ס'איז, ס'איז א געפיל טאקע, און דאס האט ער געזאגט ס'איז א רגש חזק מאוד, הא? ניין, ס'איז נישט קיין שכל, שכל איז די פשט אז ס'איז אויסגעהאלטן ע פ חשבון, ס'איז פארשטאנדן, ס'איז פון די עולם התורה, דאס זאג איך. אוודאי אוודאי יא דאס איז אבער ס'איז דא געפילן ביי מענטשן דער אלטער רבי זאגט דער ענין וואס וואס וואס וואס וואס א קינד ציט זיך צום טאטן דער ענין איז נישט קיין שכל'דיגע נישט קיין שכל'דיגע ענין בעצם דאס וואס דער נפש התינוק איז נמשך און פארבונדן מיט זיין טאטן איז נישט שטאמט נישט פון שכל דאס שטאמט דאך דאס שטאמט פון דער פון דער נפש אליין פון דער מענטש אליין און דער מענטש אליין זאגט דער מענטש אליין איז נישט קיין אויסגעמאסטענע זאך דאס איז נישט נישט די נקודה וויל איך רעדן איצטער איך האב פארדעם וואס וואס וואו ברענגט זיך ארויס דעם חלק אין נפש וואס איז העכער פון פון פון הלבשה אין כלים וואס איז העכער פון תפיסה דאס קומט ארויס דווקא דורך עסן דגן דווקא דורך דורך די נבראים וואס שטאמען פון עולם התוהו בשעת דער תינוק עסט דגן מיט דעם הייבט זיך אן שפירן ביי איר איר חלקים אין איר נפש וואס איז העכער פון תפיסה. וואו דרוקט זיך עס אויס אז ער הייבט זיך אן שטרעבן צו זיין טאטע? ער זאגט טאטע! ער שטרעבט זיך צו אים. און הגם האט נישט קיין תפיסה און ער האט נישט קיין באגריף אין דעם. איז וואס קומט אויס איז אז באמת בנפש האדם ליגט, באמת איז פאראן צוויי חלקים אין נפש האדם. ס'איז פאראן דער חלק אין נפש האדם וואס איז א אויסגעמאסטענע ענין טאקע, וואס יעדער כח זיינער איז אויסגעמאסטן און האט כלים און און אזוי יעדע זאך האט זיך זיין באגריף און זיין שכל, און דאס קומט שפעטער, בשעת א מענטש וואקסט זיך אויס, יעמאלט וואקסן זיינע כוחות און זיינע חושים, אבער בעצם מהות נפשו איז נישט קיין פארשטאנדיגע זאך, דער עצם נפש פון א מענטשן איז אויכעט א ענין וואס איז העכער פון כלים, העכער פון תפיסה, העכער פון ציור, א ענין וואס איז וואס איז העכער פון פון פון פון פון הגדרה, און דאס הייבט אן א קינד שפירן בשעת ער עט, בשעת ער עסט דגן. און זיכער, בשעת א קינד, דער קינד פילט, זאג, דער קינד פילט אמת'ע זאכן, ער פילט אז ער איז א קינד פון יענעם מענטשן, ער פילט אז יענער איז זיין טאטע, דאס איז א אמת'ער געפיל, אדער צו דאס איז עפעס א דמיון ביי אים? ס'איז נישט קיין פאנטאזיע, ס'איז א אמת'ע געפיל. ער פילט א פארבונד מיט יענע מענטשן, איז דאס א שכל'דיגע פארבונד? נישט קיין שכל'דיגע פארבונד, אבער זיין נפש ציט זיך צו אים, ער קומט דאך פון דעם טאטן, מצד דעם וואס ער קומט פון אים, איז ער פארבונדן מיט אים, דער פארבונד איז נישט קיין שכל'דיגע פארבונד, אפילו פאר דעם וואס ער פארשטייט יענער איז זיין טאטע, ציט ער זיך צו דעם, ווייל ס'איז דא ענינים פון זיין נפש וואס הייבן זיך טאקע נישט אן פון פארשטאנד, און ס'איז טאקע נישט פארבונדן מיט כלים, נישט אויסגעמאסטן מיט כלים. ס'איז ס'דא ענינים אין נפש האדם וואס איז נישט אויסגעמאסטן מיט כלים, ווי ווערט נתגלה די ענינים אין נפש האדם? דורך עסן, דורך דעם צמח חי.

ווי זאגט מען, וואס פילען מיר נאטורליך, וועלכע חלק בנפשי פילען מיר, דעם אויסגעהאלטן, דעם אויסגעמאסטענעם חלק, דעם חלק וואס איז א אויסגעטייטשטע, וואס איז פארבונדען מיט כלים, וואס איז פארבונדען מיט התלבשות. מ'קען עס באגרייפן, א מענטש טוט נישט א זאך גלאט אין דער וועלט אריין ווייל איך האב עפעס א געפיל, איך שטרעב זיך צו דעם. ס'איז מיט מיט מיט א פארשטאנד, איך וועק זיך אויף אינדערפרי, איך האב מיין סקעדזשול, ווייל עס איז מיט א פארשטאנד, איך דארף ארבעטן, איך דארף אהין, איך דארף אהער, א מענטש פירט זיין לעבן אלס א פארשטאנדיגער נברא, א פארשטאנדיגער יצור, ער טוט נישט גלאט זאכן אין דער וועלט אריין, נעמט ער זיין לעבן אין א תפיסה. אין א געוויסער השגה. א קינד, וואס הייסט א קינד זאגט טאטי, איז דאס א פארשטאנדיגער, א פארשטאנדיגער רגש, צו דאס איז א, דאס איז העכער פון פארשטאנד בעצם, נישט אויסגעמאסטן לפי פארשטאנד. און דארט איז מצד אחד דער געפיל זייער שטארק, ווי קומט עס ארויס ביים קינד לפועל אז ער פארשטייט נישט, ער פארשטייט נישט. אבער וואנעט איז מושרש דעם געפיל פון אן ארט אין נפש וואס איז טאקע העכער פון פארשטאנד, וואס איז העכער פון א אויסגעמאסטענע פון א אויסגעמאסטענע פארצאמטע תפיסה אין לעבן. שכל בעצם איז א פארצאמונג, מען איז מגביל, וואס וואס באשטייט לעבן ווען א מענטש האט זיך זיינע חשבונות. דער אמת'ער מהות פון חיים, דער אמת'ער מהות הנפש איז דאך נישט איז נישט מוגבל. וואו לייכט דעם ענין, דאס דער ענין לייכט דווקא ביי דורך עסן דגן. איז על דרך זה בנוגע צו א אידן איך רעד אזוי בנוגע צו א מענטשן בכלל איז על דרך זה פארהאן בנוגע צו א אידן ס'איז דא דער ענין וואס א איד איז א איד ער פארבונדן מיטן אייבערשטן מצד די ענין פון מצד די ענין פון תיקון מצד די ענין פון התלבשות ער פארשטייט געטליכקייט ער פארשטייט דעם טוב טעם פון אלוקות צו ער האט א געפיל אין געטליכקייט דאס איז אלץ א אויסגעמאסטענע ענין פארוואס פארוואס שטרעבסטו זיך צו צום אייבערשטן פארוואס זוכסטו טון א מצוה ווייל ער זעט דעם טוב ער פארשטייט אז ס'איז א גוטע זאך ער קען עס מסביר זיין דער קשר זיינער צו אלוקות איז א איז א איז א אויסגעמאסטענע אין כלים ס'איז מיט א התלבשות, דאס ווערט אנגערופן תיקון, ס'מלובש אין כלים, ער פארשטייט עס. דערנאך איז פאראן אויך, דאס איז נישט דער עצם מהות פון א אידן, אזוי ווי מ'האט דאס געזאגט פריער, דער אייבערשטער אליין, דאס וואס א איד פארשטייט, דעם טוב, דעם טוב פון געטליכקייט, דעם גוטס פון געטליכקייט, אין דעם באשטייט דאס וואס דער אייבערשטער איז. א מענטש'ס שכל איז דאך א מוגבל'דיגער, איז זיין תפיסה אין דעם טוב פון אלוקות, דערהערט ער דער בלי גבול פון אייבערשטן, צי דערהערט דעם אייבערשטן אין א געוויסער הגבלה? אוודאי נעמט ער עס אין הגבלה, ווייל דער מענטש, דער מענטש'ס שכל איז דאך אליין א מוגבל. און דער אייבערשטער אליין איז דאך בלי גבול, דער אייבערשטער אליין איז אין סוף. און א איד איז נישט נאר פאר, מ'וואלט געקענט זאגן, א איד איז טאקע נישט פארבונדן מיט דעם וואס דער אייבערשטער איז אין סוף, א איד איז נאר פארבונדן מיט דעם, א איד האט זיך זיין שכל און זיין פארשטאנד, א גוי פארשטייט נאר עולם הזה, א איד פארשטייט געטליכקייט.

דער קינד איז נישט על פי שכל, ווייל א קינד בעצם איז פארבונדן מיט זיין טאטן, נישט קיין שכל'דיגע זאך, זיין נפש איז פארבונדן מיט זיין טאטן, על דרך זה א איד נישט, ער פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן ווייל ער פארשטייט אז דער אייבערשטער האט אים באשאפן, דער בורא שמים וארץ, און ער משפיע כל טוב, און נאך וועמען זאל ער זאל ער גיין, נישט נאכן אייבערשטן, נאך גיין עפעס נאך נביאי הבעל, דארף גיין נאכן אייבערשטן, ער איז דאך משפיע כל טוב, דער רבי זאגט נישט דאס איז א איד, א איד שטרעבט זיך צו אלוקות ווייל א איד בעצם נפשו איז פארבונדן מיטן אייבערשטן. מיט וועלכע ענין אלוק? מיט דעם בלי גבול פון אלוקות טאקע. דער איד בעצם אזוי ווי דער קינד שטרעבט זיך צו זיין טאטן, נישט און יא וואס מיינט א טאטע דארטן? א טאטע איז דארטן נישט עפעס א אויסגעמאסטע ענין על פי שכל א מקור אויף מיין מציאות. ס'איז עפעס א טאטע. דארט דער חסיד שטייט ער שטרעבט זיך צו דער טאטע אליין וואס איז נישט. דאס איז נישט קיין נישט קיין מוגדר'דיגע זאך, נישט קיין אויסגעטייטשטע געפיל. על דרך זה א איד שטרעבט זיך צום אייבערשטן אין וואס באשטייט דער אייבערשטער פון דער דער איד וואס דער אייבערשטער דער אייבערשטער וואס דער איד זוכט איז נישט קיין אייבערשטער וואס ער איז דער מקור החיים מיינע, נישט דאס טראכט ער. א מענטש קען אפילו נישט טראכטן דעם אייבערשטן נישט אלס באשעפער פון דער וועלט אלס מיין באשעפער. א איד שטרעבט זיך צום אייבערשטן. וואס וואס מיינט דער אייבערשטער? נישט קיין הבנה'דיגע זאך. א ענין פון פשיטות, א ענין פון בלי גבול, א ענין וואס האט נישט קיין טייטש, וואס מען קען נישט נישט אפטייטשן, ווייל עס איז העכער פון אפטייטשן. דאס ווערט אנגערופן אמונה.

דאס דארפסטו אליין וויסן צו האסט אמאל געשטרעבט זיך צו אלוקות אן שכל וטעם. האסט געלייגט תפלין אלס בר מצוה סטייטש עס איז געווען פארבונדן מיט א חשבון צו ווייל א איד לייגט תפלין וואס איז דאס געווען. אבער דא בשעת ס'קומט צו גיין אויך זאגן אבער בשעת ס'קומט צו גיין צו א איד מיטן אייבערשטן. איז דער אלטער רבי, דער אלטער רבי זאגט דא אז אויף דעם דארף זיין געבויט דעם גאנצן קשר צום אייבערשטן, דער קשר דארף זיין געבויט אויף דעם אז א איד האט א געפיל אין דעם אייבערשטן אליין. ווארט דאס איז נישט אזוי. הא? מ'הייבט אן צו בויען דאס איז דאך נישט אזוי. ס'איז נישט, וואס איז נישט, וואס איז נישט? וואס מ'בויט קומט בויט פון א צד. דער רעדט זיך אמאל, לאמיר זען, דער אלטער רבי רעדט זאגט דורך עסן מצה אזוי ווי בשעת א קינד עסט דגן ווערט נמשך, האט ער א געפיל אין טאטן, נישט קיין תפיסה'דיגע געפיל,

וואס איז? נאר פסח, אוודאי נאר פסח. יא, אוודאי פסח. עס דארף זיין א מצת מצוה, מצה של מצוה. עס דארף זיין ושמרתם. עס דארף זיין שימור לשמה, אזוי ווי תפילין ווערט נישט קיין תפילין אן לשמה, עס איז גלאט, עס איז גלאט אינק. עס דארף דאך ווערן נתקדש בקדושת, בקדושת תפילין. מצה דארף דאך זיין לשמה. אנישט איז דאס גלאט אן לשמה, דאס איז נישט קיין מצוה, די קדושת המצה איז נאר פארבונדן מיטן מצוה, אוודאי.

דער אלטער רבי רעדט נאך אפאר פרטים אגב, דער אלטער רבי רעדט דא צוויי תנאים, מ'דארף האבן מצה איז פאר דער מעורר זיין דעם חלק בנפש פון א אידן וואס איז בעצם פארבונדן מיטן אייבערשטן, און מצד דעם וואס פאר א געפיל פועלט עס ביים מענטשן אז ס'איז מבטל זיין מציאות, ד ה דעם חלק התיקון שבו, דעם חלק פון שכל וואס איז דא אין אים ווערט נתבטל. בשעת א קינד האט א געפיל אין טאטן איז עס נישט מבטל דאס וואס ער האט א פארשטאנד אין טאטן, א קינד דאָ געפֿיל פֿון טאַטן, דאָ פֿאַרשטאַנד אין טאַטן. בשעת װאָס אין דעם ענין אין נפֿש פֿון אַ ייִדן װאָס דערהערט דעם אין סוף פֿון אײבערשטן, אַז דער אײבערשטער איז בלי גבול, אי האָט עפּעס אַ תּפֿיסת מקום דײַן פֿאַרשטאַנד אין אלוקות. בשעת דו דערהערסט װי דער אײבערשטער איז אין סוף, אי בשעת מע דערהערט דער אין סוף פֿון אלוקות, איז נישטאָ קײן חשיבֿות אין דעם װאָס דער אײבערשטער איז אַ טובֿ אין דײַן װי דײַן דײַן שכל באַגרײפֿט עס. יעמאָלט פֿאַרשטײסטו װי דײַן תּפֿיסה אין אלוקות איז דאָך אַ תּפֿיסה מוגבלת װאָס װאָס װאָס האָט קײן חשיבֿות נישט לגבי דעם מהות פֿון אלוקות. אזוי ווי דער מענטש איז א גרויסער חכם, א גרויסער גאון, און ער ווייסט אויכעט ווי צו, איך ווייס, ווי צו, ווי צו לערנען. איז אז איינער דערקענט נישט דעם גודל מעלת החכם וועט ער זאגן אז אזא גרויסער חכם ער קען עפעס, ער קען לערנען. בשעת מען דערוויסט זיך זיין גרויסע מעלה וועט, האט עס, האט עס קיין ארט נישט, ס'איז ביליג רעדן וועגן אים אלס וואס, וואס זיין מעלה אז ער קען לערנען, ס'ווערט נתבטל דעם געפיל. און בשעת א איד, בשעת דורך בשעת בשעת מען עסט מצה, ווערט נתגלה ביי אידן דעם חלק הנפשי וואס האט וואס ער האט א געפיל אין דעם פשיטות פון אייבערשטן, אין דעם וואס דער אייבערשטער איז אין סוף, ער שטרעבט זיך צום אייבערשטן אליין וואס דער אייבערשטער אליין איז אין סוף, און יעמאלט וואס פילט ער? אז זיין קאפ און זיין געפיל אין אלוקות איז גארנישט נישט ווערט, ס'איז בטל בתכלית, פילט ער א שפלות, דאס זאגט אלטער רבי, דערפאר אין מצה איז נישט חמץ, חמץ איז התנשאות, חמץ איז בשעת מען הייבט זיך, דאס איז בשעת א איד האט נישט דעם געפיל אין דעם וואס דער אייבערשטער איז אין סוף, יעמאלט איז זיין, אלץ איז ער בוחן און בודק לפי זיין מציאות, לפי זיין פארשטאנד, וואס ער פארשטייט נישט פארשיקט ער, האט נישט קיין אנדערע קו המודד, אויב ער פארשטייט עס איז דאס ריכטיג, און אויב ער נישט פארשטייט עס שיקט ער עס אוועק, דער קו הבחירה זיינע ביי אים איז זיין מציאות, און יעמאלט איז ער איז ער תופח ועולה איז ער חמץ, מה שאין כן בשעת ער עסט מצה, מצה איז פארבונדן מיט ביטול, בשעת ער דערהערט דער אייבערשטער איז אין סוף, יעמאלט וואס פועל'ט עס אין אים אז ער כאפט זיך אז זיין גאנצע קאפ איז גארנישט נישט ווערט, דער גאנצע קאפ וואס זיין קאפ פארשטייט איז גארנישט, גבול לגבי דעם בלי, דיין השגה לגבי דעם בלי גבול פון אייבערשטן איז גארנישט, די כטיפה מן הים אויך נישט, יעמאלט פארלירט ער דעם חשיבות אין זיין מציאות, ווערט ער נתבטל צו אלוקות, און יעמאלט דארף זיך בויען א נייער תפיסה אין וואס טאקע דארף איך האבן שכל, וואס דארף איך האבן מידות. אבער נישט דאס איז נישט דאס איז די נקודה פון וואס דער אלטער רבי וויל רעדן דא, וואס דארף מען האבן שכל, אבער דער וואס פועל'ט מצה פועל'ט מצה פועל'ט א שפלות ביים מענטשן אז ער פילט זיין נידעריגקייט, ער פילט אז זיין תפיסה אין אלוקות איז א תפיסה מוגבלת, אז ס'איז גארנישט לגבי דעם אייבערשטן, פילט ער א שפלות ביי זיך, דאס זאגט דער אלטער רבי. דאס איז די לעצטע שורות זאגט ער אזוי. אמנם בלחם דמצה, דאס איז פאר סוף ד' דאס איז פֿינף זעקס. זיבן אכט ניין שורות, אמנם בלחם דמצה בפסח, זאגט ער אזוי, אמנם בלחם דמצה דפסח, וואס מען עסט מצה פסח נמשך ומתלבש גם כן בבחינת ארץ העליונה אשר ממנה יצא לחם, הממשיך בחינה זו באלוקות ממש, זאגט אלטער רבי בחינה זו באלוקות מיינט דער אלטער רבי דעם אני הוי' לא שניתי, דער אין סוף ברוך הוא, דער אלטער רבי זאגט פריער, דעם בחינה וואס דער אייבישטער איז אין סוף, דעם בחינה איז דורך עסן מצה דאס נמשך ביי אים, ביי א אידן שידע לקרות אביו שבשמים אז ער זאל קענען אנרופן זאל ער זאל קענען מתייחס זיין הייסט עס ער זאל קענען האבן א געפיל וואס הייסט אנרופן האבן קענען האבן א געפיל אין דעם אביו שבשמים אין דעם אייבערשטן אליין אין דעם טאטע אין הימל דעם אייבערשטן אליין נישט דער אייבערשטער וואס איז וואס איז וואס איז פארשטאנדיגער אייבערשטער דעם דער אייבערשטער וואס איז דיין טאטע וואס איז נישט קיין תפיסה'דיגע ווארט אביו שבשמים בהתקשרות חזק עד מיצוי הנפש. הגם אף שאיני משיג בשכל השג ממש עוד א תירוץ, און דאס וזהו איז בחינת דאס בחינת ביטל, ומזה נמשך גם כן בחינת בטלה רצונך, פון דעם וואס בשעת א איד האט א דערהער אין דעם ענין ווי דער אייבישטער איז אין סוף וואס פועלט עס ביי אים בחינת בטלה רצונך, ער ווערט נתבטל, בחינת שפלות ונפשי כעפר לכל תהיה שזהו גם כן בחינת ארץ ממנה יצא לחם, דאס זאגט ער דאס זאגט ער דא, על כל פנים דאס איז אלץ איין חלק פון די מאמר. איז דער אלטער רבי בעצם רעדט אז ס'איז דא צוויי בחינות אין מצה, אין מצה איז פאראן אין דעם בחינה וואס א איד דערהערט דעם אייבערשטן און ער ווערט נתבטל אין דא צוויי בחינות, מען רעדט אלץ נישט אין דעם חלק הטוב פון א מענטשן, ס'איז נישט אין דעם חלק פון א אידן וואס ער וואס ער נעמט אלוקות מיט א הגבלה, נישט דעם ענין רעדט מען, מען רעדט דעם הרגשה אין אלוקות וואס איז העכער פון פארשטאנד, העכער פון פון באגרייפן, ס'איז דער אין סוף אין אלוקות, אבער אין דעם איז פאראן צוויי אופנים, ס'איז פאראן צוויי אופנים, ס'איז פאראן איין אופן וואס א איד וואס ער זאגט טאטע, אבער עס איז דאס איז א אינטערעסאנטע זאך אזוי ווי בנוגע דאס האב איך געזאגט אזוי בנוגע צום קינד פארוואס טעכניש פארוואס זאגט א קינד טאטע און ער פארשטייט נישט בשעת א קינד זאגט טאטע און ער פארשטייט דער אלטער רבי זאגט בעצם הדברים דאס וואס ער זאגט טאטע איז א אמת'ע זאך ס'איז נישט גלאט עפעס א פאנטאזיע ער זאגט טאטע ווייל ער איז טאקע נמשך צום טאטן איי עס איז נישט קיין הבנה'דיגע ווארט אבער דעם קשר פון טאטן הייבט זיך טאקע נישט אן פון הבנה ס'קומט אן פון א ארט אין נפש וואס איז וואס איז העכער פון הבנה פון פשיטות אבער לפועל פארוואס קען דער קינד נישט האבן א הבנה אין טאטן? פארוואס נישט? ווייל לפועל ער ווייל האט ווייל ער האט נישט שייכות צום שכל ווייל ער געפינט זיך אין א מצב וואס ער איז נידריגער פון שכל נישט ווייל ער שטייט אין א מצב פון העכער פון שכל נישט דערפאר זאגט ער טאטע אן א הבנה פארוואס פארוואס הערט זיך טאקע ביי אים דעם ענין אין טאטן וואס איז נישט בגדר הבנה? וואס הערט זיך ביי אים טאקע ענין וואס איז העכער פון שכל, אבער פארוואס הערט זיך טאקע ביי אים דעם ענין און נישט דער הבנה פון טאטן, ווייל ער געפינט זיך אין א מדריגה וואס איז נידריגער פון פארשטאנד, נידריגער פון אפטייטשן א זאך, דער איינציגער וועג ווי ער קען פארבינדן מיט זאכן איז נישט דורך אפטייטשן, אין זיין נישט אפטייטשן הערט זיך נישט דער מעלה פון נישט אפטייטשן, בשרשו פון דעם ענין שטאמט עס פון דעם וואס דער נפש האדם איז א פשוט, אבער לפועל ווי דאס ווי קומט דאס אן אין זיין געפיל אלס א שוואכקייט. אלס א שוואכקייט. ער זאגט על דרך זה, פאראן ביי אידן אויכעט, ס'איז פאראן א איד ער האט נישט קיין השגה אין געטלעכקייט ווייל ער האט השגה אין עולם הזה, נישט ווייל ער נישט ווייל ער איז צוגעקומען צו א מדריגה וואס ער דערהערט ווי דער אייבישטער איז אין סוף, ס'איז דא איין מדריגה גרויסע אידן וועלן באלד זען, יעדער איד דארף צוקומען צו דעם, אז ער איז צוגעקומען צו א מדריגה וואס ער דערהערט אז מיין הבנה איז גארנישט נישט ווערט דער אייבישטער איז אין סוף, ער איז אנגעקומען צו דער מדריגה וואס ס'לייכט ביי אים דאס אז דער אייבישטער איז אין סוף. ס'לייכט ביי אים דעם פשיטות הנפש, אבער ס'פאראן א איד ער האלט נישט דארטן, ער האלט, ביי אים זיין קאפ ארבעט, און וואס זאגט זיין קאפ? אז עולם הזה איז זייער א גוטע זאך, האט הנאה פון עולם הזה, ער האט בכלל נישט קיין פארשטאנד אין אייבערשטן. איז א מענטש וואס ליגט אין געשמאק פון עולם הזה, וואס וואס איז ביי אים טייער, וואס זאגט אים זיין שכל, אז וכו', איז וועסט האבן אסאך אסאך בניינים, וועסטו זיין א חשובער מענטש, און אין דעם פארשטייט ער, און דאס און דאס וועט זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער איז אין סוף, דאס איז נאר א דבר זמני, פסססט, קלעפ, זיין שכל נעמט עס נישט, ער באגרייפט עס נישט. איז דאס געפינען זיך אין א מדריגה וואס איז נידעריגער פון שכל, און אף על פי כן דארף ער אויך זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן. ווי איז ער פארבונדן מיטן אייבערשטן? אויף דעם וואס דער אייבערשטער איז א, איז א, איז א, איז א, איז מער, איז, איז רייך, איז מורא'דיג, כ'מיין איז בעסער פון עולם הזה, ער פארשטייט עס נישט. איז ער האט, און נאר ווען דען, ער גלייבט טאקע אין אייבערשטן. א, אפילו א איד וואס, וואס איז נידעריגער פון פארשטאנד, איז א איד איז פארבונדן מיטן אייבערשטן נישט מיט פארשטאנד, אבער ווי דאס איז נרגש ביי אים, אין א מדריגה וואס איז נידריגער פון פארשטאנד, לייכט דארט נישט דעם אין סוף פון אלוקות, נאר דער תוצאה פון דעם געפיל. דעם אין סוף פון אלוקות לייכט נישט ביי אים, אבער ער שטרעבט זיך צום אייבערשטן, וויבאלד אז ס'איז דא בנפשו אזא מין סארט ענין וואס לייכט ביי אים דעם אין סוף פון אלוקות, איז אפילו בשעת ער שטייט אין א מדריגה וואס איז נידריגער פון שכל, פועלט עס אויף אים אז ער איז פארבונדן מיט'ן אייבערשטן. אבער עס לייכט ביי אים נישט דעם פשיטות פון דעם אין סוף פון אלוקות. דאס זאגט דער אלטער רבי. אזוי ווי א קינד. א קינד דערהערט צו ס'לייכט ביי א קינד דעם פשיטות פון זיין טאטן, ער זאגט טאטע, און ער איז פארבונדן מיטן טאטן, אוודאי ער איז זייער פארבונדן מיטן טאטן, אבער ס'לייכט, ער געפינט זיך נישט אין א מדריגה פון פשיטות, ער לעבט, זיין פארבונד שטאמט פון דעם חלק הנפש, אבער דער חלק הנפש לייכט נישט ביי אים בפנימיות. די שאלה איז וואו האלט דער מענטש? די שאלה איז וואו האלט ער?

אבער דער קינד קען, דער קינד פארשטייט אז אז זיין טאטע איז העכער פון תפיסה? צו דער קינד זאגט טאטע טראכט גארנישט. איך זאג טראכטן גארנישט שטאמט באמת ווייל ס'איז העכער פון טראכטן. אבער לפועל ווי קומט עס אן ביים קינד אז ער טראכט גארנישט? אז ס'איז ליידיג. ער זאגט א ווארט מיט א ליידיגקייט לכאורה הא? די שפלות קומט נישט ארויס פון דעם און אויך דער ענין איז אן אנדערע ענין. ס'לייכט נישט דעם אין סוף פון אלוקות. ער זאגט אזוי ווי מ'זאגט אז מ'זאגט א מענטש זאגט אייבערשטער, א מענטש לייגט תפילין און זאגט נישט אין זינען דעם טאטן, אן אן א געפיל, אן קיין שום געפיל, אן א אן א געפיל אין גאס, אן א פארהאנדענע אן א געפיל, נידעריגער פון געפיל. איך ווייס וואס צו זאגן דא? ווי קען זיין אזא זאך אז אן א געפיל פילסטו פארבונדן מיט דעם? אן א געפיל ביסטו אן עקשנות'דיגער אופן פארבונדן מיט דעם. ער האט זיך נישט, וואס ביסטו פארבונדן? זאגט מען, דעם שורש פון דעם איז ווייל דיין געפיל הייבט זיך נישט אן פון פארשטאנדענע געפיל, עס הייבט זיך אן פון דעם וואס דו ביסט בעצם פארבונדן מיטן אייבערשטן. אבער וואס לייכט פון דעם בפועל ממש'דיגער פארבונד? ס'לייכט דא דעם אין סוף פון דעם אייבערשטן? צו בפועל קומט דאס אויס אין א טעכנישקייט? אין א טעכנישן פארבונד, נאר מען זאגט פון וואנעט שטאמט דער טעכנישער פארבונד פון דעם וואס דער נפש איז בעצם פארבונדן מיטן אייבערשטן, אבער ווי קומט עס ארויס ביים מענטשן אלס אלס א זאך וואס האט אין זיך גארנישט? אז דער קינד זאגט טאטע, דער קינד טראכט נישט אז טאטע איז א דבר פשוט און ס'איז העכער פון שכל, דער קינד זאגט טאטע, ער טראכט גארנישט. פון וואנעט שטאמט דער גארנישט? פון גאר א העכער ענין וואס איז העכער פון מציאות, העכער פון א עפעס וואס איז א מוגבל'דיגע עפעס, אבער דער אין סוף, דער רייכקייט און די בינה, דאס לייכט טאקע נישט ביים קינד.

ער געפינט זיך, זיין נפש איז נישט מפותח, זיין נפש איז נישט דיוועלאפט, אבער ער האט געפילן, ס'איז טעכנישע געפילן, ער איז נמשך צו א טאטע, דארט איז נישטא קיין רייכקייט אין דעם געפיל, דארט איז נישטא די ביטוי פון די פשיטות הנפש דארטן, אבער ער געפינט, מען פרעגט פון וואנעט שטאמט דער טעכנישע געפיל, אויב דער גאנצער פארבונד פון טאטן וואלט געווען א שכל'דיגער ענין, וואלט ער נישט געדארפט האבן אזא מין סארט זאך, אז ס'איז גאר קיין שכל נישט. אויב ס'וואלט געווען א פועל ממש, דאס איז נישט קיין פועל ממש, פאטשן הענט איז א פועל ממש, דאס ער שטרעבט זיך צו יענע מענטשן, וואס איז א פועל ממש פאר אנדערע? ס'איז דאך גארנישט נישטא אין שכל און ער שטרעבט זיך צו דעם, וואס איז אפשר? ס'איז א טעכנישע, איר בחיצוניות איז א טעכנישע זאך, טאטע ער מיינט גארנישט, ער זאגט בפנימיות, ווייל בעצם נפשו איז פארבונדן מיט א טאטן העכער פון שכל, אבער דער העכער פון שכל אט דאס לייכט נישט אין זיין זאגן טאטע. ער שטאמט פון דארטן, אבער דאס לייכט נישט אין אים, ווייל ער געפינט זיך נידריגער פון דעם. וואלט ער דערהערט. ס'וואלט געווען אן אנדערע רייכקייט. ס'וואלט נישט געווען קיין שפירן פון מציאות, אן אנדערע סארט שפירן. ס'איז אן אנדערע סארט געפיל.

גארנישט. זיי האבן נישט געהערט קיין רייכקייט אין דעם. ס'איז געווען נאר דער ווארט אייבערשטער. נו, פון וואנען אנטשטאמט אזא געפיל אין א ווארט וואס האט נישט קיין תפיסה אין דעם? ס'שטאמט פון דער מדריגה. אבער ס'איז אן אנדער ענין. ס'איז גאר אן אנדער ענין. דער אלטער רבי איז דא, וואס די נפקא מינה לפועל וואס דער אלטער רבי רעדט דא? דער אלטער רבי הייבט אן דער מאמר אז ס'איז פאראן מצות וואס מ'דארף שמרתם את המצות, מצות וואס מ'דארף שומר זיין מחימוץ, שמרתם, דאס איז די מצות וואס איז געווען בערב תאכלו מצות, מצות אן א ו', דערנאך איז פאראן מצות וואס שטייט לא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. וואס שטייט דארטן? לא הספיק בצקת של אבותינו, נישט מען האט עס געדארפט שומר זיין מחימוץ, ס'האט אבער גארנישט געקענט אנקומען לא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ מפני שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, די פשוטע פשט איז געווען אז זיי פאריאגט איז לא הספיק עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, דער אלטער רבי טייטשט אז ס'פארהאן צוויי בחינות פון מצה, ס'פארהאן א מדריגה פון אמונה פון מצה וואס דארף אנקומען צו שימור, וואס מ'דארף עס שומר זיין פון חמץ און באלד זען. דער שומר זיין פון חמץ איז א מדריגה פון ביטול, א מדריגה וואס דו דערהערסט טאקע אז דו ווערסט, דו שטרעבסט זיך טאקע צו אלוקות אן א תפיסה און אן א הבנה, ס'איז צו, ס'איז פארבונדן, דו, דו ווערסט פארבונדן מיט דיין אמונה פון דיין נשמה, דו שטרעבסט זיך, דו שטרעבסט זיך צו אלוקות, דאס הייסט, וואס דאס שטאמט פון די מדריגה פון נפש וואס איז העכער פון הבנה, העכער פון פארשטאנד, אבער מען דארף עס שומר זיין מחימוץ, ושמרתם את המצות. דערנאך איז פארהאן א מדריגה וואס לא הספיק להחמיץ, מען דארף עס נישט שומר זיין פון חימוץ, עס קען גארנישט ווערן חמץ. לא הספיק להחמיץ, אויך אן דעם וואס די אידן האבן דאס שומר געווען מחימוץ, לא הספיק להחמיץ, ס'איז קיין חמץ נישט געווארן, אן דעם וואס, פארוואס? ווייל ס'לייכט בהם נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ווייל ס'לייכט טאקע דעם אין סוף, ווייל ס'ווערט נתגלה דעם אין סוף פון אלוקות, דאס זאגט אלטער רבי. בשעת א איד'ס קשר מיט'ן אייבערשטן איז געבויט מיט השגה מיט פארשטאנד, אז דאס איז חמץ. דאס איז חמץ. פון דעם קען וואקסן א מציאות. אז ער פארשטייט אנדערש וועט ער נישט וועלן אז לפועל בויט ער אויס לפי זיין הבנה. דער אלטער רבי זאגט אז דאס איז נישט בסדר. דאס איז דאס ענין פון חמץ. מצה איז אז ס'איז דא אן אייבערשטער וואס איז העכער פון דיין מציאות. העכער פון דיין פארשטאנד, העכער פון דעם וואס דו באגרייפסט איז דא א אייבערשטער, א אין סוף. ווי פארבינדסטו זיך מיט דעם אייבערשטער וואס איז העכער פון פארשטאנד, ווייל א איד האט איז טאקע פארבונדן מיט דעם אייבערשטן. דיין נפש הייבט זיך נישט אן פון דיין שכל. א איד הייבט זיך אן פון דעם וואס ער וואס איז ער, ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, טאקע דעם אייבערשטן אליין, נאר ווי דאס לייכט ביי א אידן, וואס דאס איז מצה, מצה איז א דרך אויף צו מעורר זיין ביי אידן דעם חלק בנפשו וואס איז פארבונדן מיטן אייבערשטן מבחינת אמונה, אבער ווי דער ענין איז נרגש ביי א מענטש איז פארהאן צוויי אופנים, ס'איז פארהאן איין אופן וואס ער געפינט זיך אין א מדריגה וואס וואו האלט ער, ער איז נידעריגער פון פארשטאנד, ער האלט נישט אז עס לייכט ביי אים. דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ער האלט נידריגער פון פארשטאנד, וואס יעמאלט איז האט ער זיין באגריף, און דער אלטער רבי זאגט זייער א שטארקע זאך, וואו האלט זיין קאפ, זיין קאפ, זיין קאפ ליגט אין וואס זיין קאפ ליגט, און ער שפירט נישט דעם אין סוף פון געטליכקייט, ער שפירט נישט ביי אים זיין קאפ ליגט אין וואס זיין קאפ ליגט, נאר ווען דען ער האט דאך א נשמה. און ער עסט מצה במילא גלייבט ער אין אלקות, גלייבט ער אין אלקות, אזוי ווי דער קינד זאגט טאטע, אן א פארשטאנד, זאגט ער אייבערשטער אן א פארשטאנד, אן א תפיסה, אן א געפיל, אן א תפיסה. אבער וואו ליגט זיין געפיל טאקע? זיין געפיל ליגט טאקע אין עולם הזה, צו אין אנדערע זאכן, אבער ער גלייבט אין אייבערשטן, הגם אז וואו ליגט זיין מציאות, וואו ליגט זיין כאראקטער, וואו ליגט דער מענטש,

לייגט ער תפילין, פארוואס לייגט ער תפילין? ווייל ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן. וואס הערט ער אבער דארטן? הערט ער דער אין סוף פון אלוקות? הערט ער אז דער מציאות איז גארנישט נישט ווערד? ער הערט נישט אז דער מציאות איז גארנישט נישט ווערד. דארטן הערט ער נישט גארנישט. ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן א טעכנישע קשר. אבער ער הערט נישט אז זיין מציאות איז גארנישט נישט ווערד, ווערט ער נישט נתבטל בדרך ממילא. איר פארשטייט? און דא דארף מען שומר זיין מחימוץ. בשעת אין וואו ליגט זיין הבנה און תפיסה און ליגט זיין מציאות אין עולם הזה? נו, אבער דען וואס איז זיין שייכות מיט אלוקות? ער פארשטייט געטליכקייט? ניין. אבער ער האט א נשמה, גלייבט ער, זאגט ער, ער לייגט תפילין ער גלייבט אין אייבערשטן. אבער ער האט א געפיל אין דעם? ער האט א געשמאק אין דעם? ער דערהערט דא ווי דער אייבערשטער איז אין סוף און זיין מציאות איז גארנישט לגבי דעם אייבערשטן? דערהערט ער דאס צו נישט? ער איז א קינד, א תינוק, ער דערהערט נישט ווי דער אייבערשטער איז איז איז דער מרחב פון אלוקות וואס לגבי דעם איז זיין מציאות בטל? נישט דאס דערהערט ער, איז במילא דארף ער שומר זיין מחימוץ. וואס איז דער טייטש דארף ער שומר זיין מחימוץ ער דארף ער דארף ארבעטן אויף זיך אויף מאכן זיכער נישט אז זיין מציאות זאל נישט בייטן. מה שאין כן דעם אין דעם אז בשעת מען קומט צו א מדריגה וואס עס לייכט טאקע דעם פשיטות פון אלוקות עס לייכט ביי אים נישט עס לייכט ביי אים זיין נשמה. נישט ער האלט, נישט ער האלט אין דעם נידעריגער מדריגה פון זיין מציאות און ער האט עפעס טעכנישע טעכנישע געפילן וואס שטאמען שטאמען במקורו פון דעם נשמה, עס לייכט טאקע ביי אים דעם נשמה זיינע וואס פארבונדן מיטן פשיטות פון אלוקות. ביים מענטש. יעמאלט בשעת שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם.

און נישט קיין ענין פון תפיסה, נישט קיין ענין פון מציאות, ס'איז פארבונדן מיטן אין סוף פון אלוקות, דער אין סוף פון אלוקות איז העכער פון יעדער הבנה, פון יעדער תפיסה, פון יעדער מושג, און ווי קומט דאס ארויס? אמאל קען דאס ארויסקומען אמאל אז ס'איז נישטא קיין שום געפיל דעם אייבערשטן, מצד דעם וואס דער אייבערשטער איז באמת אין סוף, וואס הייסט אין סוף? ס'איז העכער בכלל פון אלע מושגים, פון אלע תפיסות והרגשים, קען דאס אמאל אנקומען נידער, וואו דרוקט זיך עס אויס אז ס'איז נישטא קיין הרגשים?

איז וואס איז די פשט חירות באמת? וואס הייסט א אמת'ע בן חורין? אין לך בן חורין מי שעוסק וואס הייסט א אמת'ע בן א אמת'ע בן חורין? אויב ווער ער איז געצוואונגען ביי א כח וואס איז נישט דעם אמת איז ער אין געפענגעניש איז ער איז ער איז ער א איז ער איז ער במאסר איז ער במאסר אויב א איד וואס וואלט געדארפט זיין פארבונדן מיטן אמת איז און ער איז געצוואונגען ער לעבט לפי זיין מציאות לפי זיין שכל און זיין פארשטאנד דאס איז דער אמת איז דאך איז ער דאך א געצוואונגענער.

איז ער במאסר לעבט לעבט ער נישט לפי דעם אמת, דעם אמת אין אלוקות. דער אמת איז דער אייבערשטער ווייל דער אייבערשטער אליין און דער אייבערשטער אליין איז אין סוף. און א איד איז בעצם פארבונדן מיט דעם אין סוף. ער איז פארבונדן מיט דעם אין סוף. בשעת דו בשעת אבער דו געפינסט זיך זייער נידעריגע מדריגה, איז דיין פארבונדנהייט מיטן אין סוף קען אנקומען אין א זייער א טרוקענע געפיל פון אמונה. אבער לפועל, און יעמאלט ווערסטו נגאל, דאס איז אויך א גאולה. אויב לפועל לעבסטו לפי דעם אין סוף האסטו טאקע נישט קיין הרגשה אין דעם אין סוף, ס'לייכט ביי דיר נישט דעם פשיטות אין אלוקות, ס'לייכט ביי דיר נישט דער אמונה בנפשו, אבער לפועל לעבסטו לפי זה, ביסט פארבונדען מיט דעם, גלייבסט אין דעם, א טרוקענע געפיל טאקע, אבער גלייבסט אין דעם, ביסטו א נגאל. אבער יעמאלט דארף מען דאס שומר זיין מחימוץ.

און איך בין מייקר עפעס איך ווייס עפעס אנדערש. סא וואס געשעהט? וואס געשעהט איז אז מזמן לזמן וואס ס'איז דא א ויכוח צווישן מיין געפיל מיין געשמאק מיט מיין אמונה וועל איך גיין לויט מיין געפיל. איך גלייב אז איך וועל זאגן די פשוטע זאך אז דער אייבערשטער האט געהייסן היטן שבת. דער אייבערשטער האט געהייסן היטן שבת. לפועל לאמיר זאגן אז א מענטש וויל איך ווייס עפעס א חומרא דחומרא עפעס א חשש דחשש אבער מיט דעם חשש קען ער מאכן עפעס צוויי מיליאן דאלער און אויסהאלטן צוואנציג מוסדות איך ווייס וואס. לפועל אויב א מענטש וואס האלט טאקע ביי די טרוקענע אמונה אז דער אייבערשטער האט געהייסן היטן שבת, נישט נוגע אז ס'וועט צוקומען צוואנציג הונדערט ישיבות אויף דער וועלט, אבער חילול שבת על פי שולחן ערוך טאר מען נישט סיידן ס'איז פיקוח נפש, וועט ער נישט מחלל שבת זיין. ער פארשטייט די רייכקייט פון שבת, ער דער ביים א ם ד. די צווייטע מדריגה איז אז ער דערהערט אז שמירת שבת איז אין סוף, און צוואנציג ישיבות ווערן געבויעט, ס'איז זייער א שיינע זאך, אבער דאס האט צו טון, דאס איז נישט, דער אייבערשטער באשטייט נישט מיט שיינע זאכן, דער אייבערשטער איז, און ער דערהערט טאקע, דער אייבערשטער איז אין סוף, און א נידריגע מדריגה, ער דערהערט נישט, ער הערט נישט אז שבת איז אין סוף, ער ווייסט אז שטייט אין שולחן ערוך אז ער טראגט, שטייט אין שולחן ערוך אז איך בין א איד, איך גלייב אין דעם אייבערשטן, איך פארשטיי נישט, טאקע ביי מיר, איך וויל מייקר מער אז ס'זאל צוקומען שיינע מוסדות מיט שיינע בענקלעך, און מ'זאל זיין, מ'זאל זיין קאווע פאר די בית מדרש אינדערפרי.

וואס ווען מען לערנט וואס וואס נפק מ וואס וואס וואס איז דער ביאור סאו פארשטייסט אז די מצה הראשונה איז יראה תתאה איז דערפאר איז געווען קודם חצות סאו אקעי דארף ער ווען שפעטער מסביר זיין מה שאין כן אה דאס איז אלץ מה מה שאין כן מצה ב איז דאס אחר חצות דווקא ס אחר חצות איז א גרויסע ווארט אחר קרבן הפסח אחר שנגלה עליהם כו' סאו יעמאלט האט זיך באלד געלויכטן ביי זיי דעם אין סוף וואס איז א טייטש אויף די ענין פסח כו' וואס איז וואס איז געווען קרבן פסח מה שכתוב פסח הוויה וואס איז פסח הוויה אז ס'איז געווען א ס'איז די אייבישטער ווי איז די אייבישטער אנגעקומען אין מצרים ס'איז געווען א טאנץ פסח הוויה טייטשט אלטער וואס הייסט די פנימיות הענין שהוא ענין דילוג והמשכה שלא כסדר השתלשלות ס'איז נתגלה געווארן דער מדריגה פון אלוקות וואס איז העכער פון תפיסה העכער פון השתלשלות העכער פון מציאות דער אין סוף פון אלוקות כתוב ובמורא גדול זו גילוי שכינה וואס איז פשט גילוי שכינה שבחינת אור אין סוף ברוך הוא שלמעלה מעלה מהשתלשלות העולמות אסאך העכער פון דער גאנצער סדר וויפיל א וועלט קען באגרייפן שהיה מאיר בהתגלות בנפשם אלוקות, דאס איז דאס איז געלויכטן ביי זיי, דער מדריגה פון פסח הוויה, וואס איז דער אייבערשטער האט געטאנצט, וואס איז עס איז נתגלה געווארן אין מצרים, ביי אידן איז נתגלה געווארן דער מדריגה פון אלוקות איז העכער פון סדר, העכער פון סדר הבריאה, העכער פון סדר המציאות, דאס איז דער בלי גבול פון אייבערשטער, נישט ווי דער אייבערשטער איז מוגבל לפי סדר המציאות, און ס'איז נתגלה געווארן ביי זיי אין מצרים, ס'איז געווען נגלה עליהם, גילוי שכינה זאגט אלטער רבי, מורא גדול זו גילוי שכינה, דער וועט באלד טייטשן וואס איז פשט אין מורא גדול זו גילוי שכינה,

וואס קודשא בריך בכבודו ובעצמו אני ולא מלאך איז געווען אני העכער פון די די אייבערשטן אליין זיין דער עצמיות פון אלוקות ולכן נקרא גילוי זה מורא גדול ווייל וואס יראה כי יראה לשון נוקבא דאס יראה תתאה וואס דאס איז טאקע די נידעריגע מדריגה נמשך מבחינת מלכות דבי"ע כדלעיל פרק א אך מורא גדול זהו לשון זכר זהו בחינת יראה עילאה שמבחינת דכר דאס נמשך על ידי גילוי בחינת מלך מלכי המלכים כנל און דאס איז די מצה הב שאחר חצות מצה בבחינת ביטול כנל. משא"כ מצה דקודם חצות איז בבחינת יראה תתאה, ואמונה כפי שנשתלשלה בבחינת שלמטה מהדעת המושג כנל, נידריגער פון תפיסה, און דאס איז נידריג, וואס איז אויך בבחינת כי נער ישראל, חסד נעורייך, וממצרים קראתי לבני, דאס הייסט, ווי אידן זענען געווענליך קינדער, געווען קליינע קינדער, וואס איז נידריגער פון תפיסה, פון הבנה, וקריאת התינוק אבא, אבער בבחינת ביטול דמצה שאחר חצות איז בבחינת ביטול אמיתי, דאס הייסט ער האלט טאקע ביי די מדריגה פון אין סוף, ער ווערט נתבטל ווייל ער דערהערט ווי דער אייבערשטער איז אין סוף ויראה עילאה שנמשך בחינת גילוי מה שנמשך ס'ווערט נמשך און איז בחינת גילוי מה שלמעלה מדעת המושג שהאיר אז בנפשם והיינו בחינת א גילוי אור אין סוף שלמעלה מהשתלשלות שהאיר אז עליהם מלמעלה למטה כנזכר לעיל פארוואס טאקע איז געלויכטן ביי זיי יעמאלט די מדריגה פון אור אין סוף דאס זאגט אלטער רבי דא ווי טאקע ווי אזוי האבן זיי טאקע געווען מוכ ווי אזוי האבן זיי געווען כלים אויף אז נתגלה ס'איז נתגלה געווארן בנפשם דעם אין סוף פון אלוקות. האבן זיי געהאלטן דערביי, זאגט אלטער רבי, ס'איז געווען במסורת גדולה עילאה, ס'איז געווען א ספעציעלע א מזמר למעלות, און עס איז געוואלד געווארן גילוי שכינה, לעשות ואתכם בחינת מצה זו, אין צריך שימור מלהחמיץ כלל, של בחינת הישות והגסות, מאחר שאין לך זה מבחינת אחיזה ויניקה בבחינה זו, דארט איז נישט שייך די מציאות. זהו ענין שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם שכוח הבחינה הבית ואין ביכולתו להחמיץ כלל, מפני עוצם הגילוי בבחינת מלך מלכי המלכים וגאלם שאין שם יניקה ואחיזה לחיצונים. דארט איז נישט שייך, דארט איז נישט שייך עס חמץ, שוי יש ביסן שטיקל חמץ. אקעי. דאס, דאס רעדט. כדי דא דא דא אריכות אבער עס שטייט לאמיר גיין ווי נעמט די שלמה תירוץ תירוץ לקושיא הנל דעם דעם והנה מעתה דא ביז דא א סך שיינע זאכן נאר פשוט ס'ווערט ס'ווערט אקעי אה? די מצה נאך חצות איז נישט שייך, ס'קען גארנישט נישט זיין, לא הספיק להחמיץ, אט אויב עס הייסט לא הספיק, עס האט נישט געקענט, וזהו ענין של לא הספיק, וואס איז די פשט לא הספיק של אבותינו להחמיץ, שכוח בחינה הבית אין ביכולתו להחמיץ, נישט ביכולתו, אז ס'ווערט נתגלה דער אייבערשטער אין סוף, יעמאלט בדרך ממילא שפירט מען ווי שכל איז גארנישט נישט ווערט, מיין מציאות איז קליין, יעמאלט בדרך ממילא זיין מציאות איז גארנישט, דארף נישט לוחם זיין מיט זיך.

אקעי, ביז דאס האט מען גערעדט וועגן יציאת מצרים, איז גרינג צו רעדן, דער אלטער רבי רעדט רעדט איך אנו אומרים. קושיא הנזכרת לעיל, איך אנו אומרים מצה זו שאנו אוכלים, קודם חצות, מיר זאגן דאך לגבי די מצה וואס מיר עסן פאר חצות, וואס זאגן מיר? על שום שלא הספיק בצקת וכולי, והלא זהו בחינת מדרגת המצה הבית שלא היתה אלא אחר שנגלה, דהיינו אחר חצות, וואס איז די פשט אין דעם? איז דאס איז די פלא, מיר זאגן אויף די מצה וואס מיר עסן, אויף וואס מיר עסן פאר חצות זאגן מיר א מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, נישט על שום די מצה פון קודם חצות, יענע מצה פון יראה תתאה, נאר מיר עסן נישט דער עסן מצה פון א קינד, פון למטה מטעם ודעת, מיר עסן די מצה וואס איז געווען מצד דעם ווייל ס'האט געלויכטן דאס וואס דער אייבערשטער איז אין סוף. איז דאך וואס איז דאך א טעכנישע שאלה, איז דאך איך קען דאך נישט די סאכע חסידות אבער מען דארף פרעגען די שאלה מער אין עצם ענין, וואו האלטען מיר? דאס איז די שאלה, וואו האלט א איד היינט פסח ביינאכט? צו האלט ער למטה מטעם ודעת צו האלט ער למעלה מטעם ודעת? זאגט אלטער רבי אך הענין כי כל זה די גאנצע אריכות קודם חצות אחר חצות איז געווען דווקא בזמן שהיו ישראל אז בגלות מצרים ולא היה להם תורה ומצוות עדיין על כן לא היה ביכולתם לקבל בחינת הגילוי העצום בחינת מורא גדול ולהיותם בבחינת ביטול ויראה עילאה קודם חצות

פאר מתן תורה, וואס זאגט ער אין חסידות, פאר מתן תורה איז דער אין סוף פון אייבערשטן געווען ביים אייבערשטן, און א נברא איז געווען פארבונדן מיט זיין מציאות, משא כ מתן תורה האט דער אייבערשטער אונז געגעבן זיין תורה. וואס איז דער אויפטו פון מתן תורה, וואס זאגט אלטער רבי אין תניא פרק מ ז, וואס זאגט אלטער רבי אין תניא, פאר מתן תורה דארף צוקומען אז א איד זאל נגאל ווערן, אז זאל לייכטן ביי א אידן, אז א איד זאל לעבן זיין לעבן ווי דאס דארף זיין מצד דעם אייבערשטן אליין, נישט לפי זיין מציאות געדארפט הארעווען, משא"כ נאך מתן תורה האט דער אייבערשטער אונז געגעבן זיין תורה און מצוות, צו וואו א איד זאל נישט האלטן, טוט ער א מצוה, טוט ער א זאך, לעבט ער, טוט ער, טוט ער א מצוה, פילט ער זיך זיין לעבן, אויב א איד לעבט על פי שולחן ערוך, לעבט ער זיין לעבן מצד דעם אייבערשטן, מצד דעם אייבערשטן אליין, נישט מצד מציאות. דורך תורה און מצוות איז געגעבן געווארן דער כח אויף וואו אין וואס פאר א מצב א איד זאל נישט זיין, קען ביי אים לייכטן אור אין סוף. קען ביי א ש אז א איד לערנט תורה קען ביי אים לייכטן אור אין סוף קען אין תורה ווערט נתגלה דאס וואס דער אייבערשטער איז נישט בגדר השכל נישט נישט בגדר הגבלה פון זיין מציאות און ער קען דאס שפירן דורך לערנען תורה און מקיים זיין א מצוה דאס האט מען אן אן דאס דאס קען א איד שפירן איים סארי דארף ער נישט דארף ער זאגט דער ענין פון אמונה בחינת קטנות דאס האט דאס האט א איד דורך תורה און מצוות דער אמונה וואס דער מצה גיט וואס איז געווען יעמאלט קודם חצות דאס גיט תורה און מצוות אליין דארף נישט אנקומען צו צו מצה. תורה מצוות, א איד טוט דאך תורה מצוות פאר פאר פסח, און טוט תורה מצוות פארבינדן, דאס איז דער תינוק, ער איז שוין יודע לקרות אבא, ער איז שוין א תינוק יודע לקרות אבא, און וואס איז דער מצה פון פסח, איז מצה זו שאנו, וואס דארפן מיר אנקומען צום מצה קודם חצות, אז דאס זאגט דער בעל הגדה, מצה זו שאנו אוכלים אז מען זאל טאקע דערהערן דעם עצם פון תורה, די מצה פון בחינת קטנות אבא אז א איד זאל זיין פארבונדן דעם טעכנישן פארבונד מיטן אייבערשטן וואס איז אין סוף, דאס האט די תורה און מצוות, דאס דארף נישט האבן דער מצה קודם חצות. און פארוואס עסן מיר טאקע מצה? מיר עסן די מצה וואס מיר עסן אז ס'זאל טאקע לייכט, מען זאל קענען טאקע שפירן דעם אין סוף, דעם אייבערשטן אליין, זען טאקע דעם ארוכה מארץ מדה אין תורה, דאס דאס דאס זאגט ער. אבל לאחר גילוי של תורה ומצוה בהר סיני, והרי בכל השנה כולה גם קודם הפסח ממשיכים המשכת אלקות על ידי תורה ומצוות, וואס איז המשכת אלקות? דעם אייבערשטן דעם אייבערשטן אליין. על כן גם במצה זו שאנו אוכלים קודם חצות, יכולים אנו לקבל בחינת גילוי שכינה ובחינת שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים לאחר חצות. דער אלטער רבי זאגט דער אלטער רבי זאגט אז דורך די הקדמה פון תורה און מצוות א גאנץ יאר קען מען ממשיך זיין גילוי שכינה אויך דורך די מצה פון קודם חצות. ס'איז דא לומדות דא אבער דאס איז די נקודה וואס ער זאגט. והיינו, זאגט אפאר שורות ווייטער, די שורה הייבט זיך אן שהי', זאגט ער פארוואס והיינו, לפי שעל ידי קיום התורה ומצוות נמשך מבחינת תר"ך עמודי אור, מצוות זענען בכלל פארבונדן מיט כתר עליון, מצוות איז פארבונדן מיטן עצם פון אייבערשטן, שזהו עצם ענין שנגלה מלך מלכי המלכים, א מצוה אליין איז פשוט פארבונדן מיט כתר, מיט מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יעדער מצוה, ולכן מה שנמשך להם בחצות לילה, שהוא עת רצון נמשך לנו במצה זו שאנו אוכלים קודם חצות, והיינו מצד שיש לנו תורה ומצוה שהן הן הן עצמות רצון עליון. און דער אלטער רבי טייטשט עס נישט אויס דא, אבער אין שפעטערדיגע חסידות, לפי דעם ווארט טייטשט מען זייער שטארק דעם ענין, אז בעצם אויך דעם צווייטן מצה קען מען האבן, קען מען האבן פאר אן מצה. די מנהג פון לייכטן נגלה עליהם נתגלה גילוי אור אין סוף, דאס דערהערן אז דער אייבערשטער און דערהערן ווי דער אייבערשטער איז בלי גבול, דאס קען מען הערן דורך תורה און מצוות, אט האב איך דאך דאך אליין, תורה און מצוות בכלל איז כתר, איז תר"ך עמודי אור פארבונדן מיט אין סוף, תורה און מצוות בכלל איז העכער פון הגבלות און מציאות הנברא, און אבער די מצה וואס מיר עסן היינט איז נאך א העכערע הרגש אין דעם אין סוף פון אלוקות גופא, אין דעם אין סוף פון אלוקות גופא א טיפערע א טיפערע א טיפערע התגלות. דאמאלס איז דער מצה נאך געווען מיט די פסח פסח השם וויאזוי איז עס יעצט? איך האב פסח, פסח איז די מדריגה פון אין סוף, די אלטער רבי זאגט דא אז א גאנץ וויבאלד מיר האבן די הכנה מיט טון תורה ומצוות א גאנץ יאר, קענען מיר האבן דעם נגלה עליהם, דער התגלות פון אין סוף פון אייבערשטן אויך דורך די מצה פון קודם חצות, און מען דארף נישט אנקומען צו דער מצה פון בחינת תינוק. ווייל מען האט דאך תורה ומצוות א גאנצן יאר. זאג. דאס איז נאר חצי פון דעם איז. דער אלטער רבי זאגט עס קלאר אינעם מאמר אז דער בחינת מצה פון קטנות דאס דארף מען נישט אנקומען מען האט תורה ומצוות וואס דארף מען אנקומען צו דער מצה אויף צו דערהערן דעם אין סוף און דאס קען מען נעמען קודם חצות וויבאלד מען טוט תורה ומצוות א גאנצן יאר יעמאלטס אז ס'איז נישט געווען תורה ומצוות האט מען געדארפט אז ס'איז נישט געווען תורה ומצוות האט מען ווי האט געקענט לייכטן אין סוף נאר דורך חצות דאס איז נישט נוגע דעם פרט נאר דורך חצות דאס מצה גיט אז ס'זאל טאקע נרגש ווערן א מענטש זאל פועל זיין ביי זיך ביטול בפשטות תורה ומצוות אליין איז קענען טון א מעשה מצוה אבער ס'זאל לייכטן ווען מ'איז דאס איז די סגולה פון מצה. כ'זאג לפועל, און כ'מיין די רבי האט זיך שטארק געקאכט אין דעם פרט, אין דעם צוויי, און וואס קומט ארויס פון וואס דער אלטער רבי זאגט, אבער וויבאלד דער אלטער רבי זאגט דאך אז תורה מצוות פארבונדן מיט כתר, מיט אין סוף, קען מען דאך האבען התגלות אין סוף אויך מצד תורה מצוות אליין, און וואס איז מצה, איז מצה היינט קודם חצות, א העכערע התגלות פון דעם אין סוף פון אלוקות גופא. דער אלטער רבי זאגט עס נישט קלאר אין די מימר, די רבי האט דאס מדייק אין די מימר. ניין. דער אלטער רבי רעדט א גאנצע אריכות אין די מאמר, דער אלטער רבי רעדט א גאנצע אריכות, דער אלטער רבי רעדט א גאנצע מעשה אין אז חצות איז א זמן מיוחד אז נתגלה ווערן דעם אין סוף פון אלוקות. אז מ'זאגט אין פשט אין ס'דא מדריגות ווי אלוקות איז אויסגעהאלטן לפי מציאות, מוגבל למציאות, און אויך אין פאר אז מ'רעדט אין סוף מיינט נישט אין סוף מיינט. אין סוף מציאות, ס'איז נישט בגדר מציאות, ס'איז העכער פון, ס'איז נישט אין אונזערע תפיסה בכלל, איז אין וועלט, אין אונזער וועלט, דער אייבערשטער האט דאך באשאפן דער וועלט, איז פאראן נבראים אין דער וועלט וואס זיי דריקן אויס עניינים אין דער וועלט וואס זיי דריקן אויס עניינים וואס איז העכער פון מציאות, העכער פון תפיסה, דאס איז די ענין פון חצות, חצ ב, לכאורה איז דאך נישטא קיין מציאות פון חצות, יעדער מציאות איז דאך א שטח וואו פאראן דער דער אזוי ווי ס'איז נישטא קיין קצה פון דעם טיש וואו דער קצה ס'איז דא דער זייט און דער זייט אבער וואו דער דער קארנער דער קארנער איז דאך נישט קיין תפיסה'דיגע מציאות מ'קען אפטאפן א קארנער אויב דו קענסט עס אנטאפן איז דאס שוין נישט דער קארנער דאס איז איין זייט און א צווייטער זייט.

איז דערפאר דאס אלץ געווען פאר מתן תורה האט מען געדארפט אנקומען צו אן אתערותא דלתתא פאר חצות, מה שאין כן נאך מתן תורה האט מען א מצוה דארף מען נישט אנקומען צו אתערותא. דאס איז די נקודה אלטער רבי רעדט בנוגע צו די ערשטע, כ'מיין ס'איז דא מער פרטים בנוגע צו דעם ערשטן בנוגע צו די מצוה פון מצה, דערנאך דער המשך המאמר פון ספירה רעדט זיך שביעי של פסח, דער עיקר וואס כ'מיין דער עיקר וואס וואס וואס. און דער עיקר זאך האט ער מיט גאולה, גאולה מיט די פשט ווי חסידות זאגט גאולה מיינט אז ער ווערט, א מענטש ווערט נגאל פון זיין אייגענער מציאות, דאס מיינט גאולה, יציאת מצרים, ער גייט ארויס פון זיין אייגענער מציאות, א מענטש וואס לעבט לפי זיין אייגענער מציאות, זיין החלטה, איז דאס דאס איז גלות, איי אמאל וואס איז גלות ווייל א איד בעצם מהותו איז פארבונדן מיטן אייבערשטן וואס איז העכער פון מציאות, העכער פון זיין נאטור, איז אויב ער לעבט לפי זיין נאטור איז ער א פארשקלאפטער אין עפעס וואס איז נישט זיין אמת'ער מהות. און אן דעם, אפילו אן דעם, לפועל לעבט ער נישט לפי דעם אמת. אזוי ווי א מענטש וואס געפינט זיך בבית האסורים און ער דארף לעבן ווי ער, לעבט ער נישט לפי דעם אמת, איז ער געפינט זיך בבית האסורים. א מציאות וואס לעבט נישט לפי דעם אמת, לפי דעם וואס דער אייבערשטער אליין איז, געפינט זיך, איז דאך פארשקלאפט, נישט ווי ער דארף זיין. און דאס איז געווען פסח, עס איז נתגלה געווארן ביי א אידן דעם ענין, דעם קשר זיינער וואס ער האט מיט'ן אייבערשטן אליין, און מיט דעם ווערט ער נגאל פון זיין אייגענער נאטור ווערט ער נגאל.